שלום וברכה צו א רגל אחת נאמבער צוויי הונדערט אַכט און פֿופֿציק, און די טעמע פאר היינט איז סעטעלייטס, סאטעליטן וויאזוי מען וואלט עס גערופן אויף אידיש אדער וויאזוי מען רופט עס אויף אידיש. אונז הער מיר וועגן די באגריף וועגן סעטעלייטס, מען הערט אסאך דערוועגן, מען הערט בשייכות מיט פארשידענע זאכן, מען הערט עס בשייכות פון שפיאנאזש, די וועטער, קאמיוניקעישאנס, טעלעפאן, אינטערנעט און אזעלכע זאכן, חשבונות וועגן די ענווייראמענט, וועגן וועטער, וועגן דזשי פי עס, אלעס הערט מען די סעטעלייט דאס און די סעטעלייט יענץ, איז עה היות די סעטעלייטס האבן באוויזן, זיי מצליח געווען אריין צו פליען אזוי טיף אריין אין אונזערע לעבנס, איז דאך נישט מער ווי יושר אז אונז זאל מען וויסן ווער די מענטשן זענען, וויאזוי זעען זיי אויס, וואס ווילן זיי, וואס טוען זיי, וואס פלאנען זיי, וואס איז די מצב מיט זיי. אקעי סאו לאמיר אנפאנגן קודם מיט ציפערן, כרגע ווי אונז שטיי מיר יעצט, יעצט תשפ"א, טווענטי טווענטי וואן, זענען אויבן אין די הויכע ספערן, זייער הויעך אין די ספערן, דרייען זיך ארום, דרייען זיך ארום מיינט מען פשוטו כמשמעו זיי לויפן זיי פליען ארום די וועלט בערך זעקס טויזנט סעטעלייטס, נישט אלע פון זיי ארבעטן נאך, ס'דא וואס זענען האבן שוין נעבעך אויסגעהויכט די נשמה, זיי זענען געגאנגען בדרך כל הסעטעלייטס, אבער זענען געבליבן זיך ווייטער ארומדרייען, זיי לויפן ארום דארטן הויעך אויבן אין ספעיס אינעם חלל פליען זיי ארום דעם כדור הארץ. סאו דאס איז די מצב יעצט מיט די ציפערן, יעצט האלט מען ביי ווי געזאגט בערך זעקס טויזנט, אבער אונז שטיימער פאר א ריזיגע רעוואלוציע. די נאמבער פון סאטעליטן וואס זענען יעצט דא אין ספעיס אינעם חלל זענען אנגעזאמעלט געווארן אזוי במשך די לעצטע פאר לאמיר זאגן צוואנציג יאר צו וויפיל. למעשה אבער די זאך ווערט גרינגער, ביליגער און מער צוטריטליך, און ווי מבינים שאצן גייען מיר זיך זעהן אין די קומעדיגע יארן, מ'רעדט בעתיד הקרוב, די נעקסטע צען יאר צו וויפיל, גיימיר זיך זעהן מיט צענדליגע טויזענטער סאטעליטן וואס גייען זיך ארומדרייען אינעם חלל אינעם ספעיס און ס'וועט זיין דארטן א טרעפיק ערגער ווי דעם בי קיו אי ביי ראש אווערס מיט דריי עקסידענטס און פיר ראוד בלאקס און די סעטעלייטס די גרויסע שוואונג די פארפלייצונג פון סעטעלייטס וואס גייט גיין אויף ארויף וואס גייען וואס גייען פארשוועמען ספעיס איז בעצם נאר א חלק פון די בכלל פון א מוראדיגע אויפשטייג אין ספעיס טרעוול, ס'הייסט נסיעות צום חלל, וואס ס'זעט אז אונז שטיי מיר ממש על הסף, אונז שטיי מיר ממש ערב ביים שוועל פון אזא דורכברוך ווען ספעיס טרעוול גייט ווערן קאמערשילייזט, דאס הייסט אז עמך מענטשן, נישט קיין אסטראנאטן, נישט קיין באאמטע פון נאסא, נישט קיין אנגעשטעלטע פון רעגירונגען, סתם מענטשן וואס. און זיך פארשטייט זיך עס קענען ערלויבן, גיין קענען כאפן א נסיעה צום חלל ארויף אויבן אין ספעיס. ס'איז דא איין אזא קאמפאני, ווירדזשין געלעקטיק, אן אמעריקאנע פירמע דאכט זיך מיר, וואס פלאנט אנצוהייבן ארגאניזירן אזעלכע נסיעות נאך היי יאר אדער שפעטסטנס נעקסטעס יאר. נאסא הייבט ווידער אן נאך א לענגערן איבעררייס, גייט ווידער אנפאנגען שיקן מענטשן צו די לבנה, א רייע מיסיעס, איינס קומט אין ת"ש פ"ד און נאכגעפאלגט ביי נאך אפאר אין די נאכפאלגענדיגע יארן. נאכדעם איז דא די קאמפאני ספעיס עקס וואס פלאנט צו שיקן מענטשן שוין צום מאדים, צום מארס, אין בערך צוויי דריי יאר ארום, אין צוואַנציק זעקס און צוואַנציק תשפ"ו. ספעיס עקס איז א ספעיס קאמפאני וואס איז געגרינדעט געווארן מיט א נײַן יאר צוריק בערך אין תשע"ב טו טאוזענד און טו דורך אילן מאסק, ער האט געהאט פאר זיך מיט די קאמפאני ווען ער האט עס געגרינדעט האט ער געהאט צוויי עיקר צילן, איינס איז געווען צו רעדוצירן די קאסטן די הוצאות פון קענען פליען צו ספעיס, און די צווייטע איז געווען א מורא'דיגע אמביציעזע אונטערנעמונג צו באוואוינען מארס, דעם רויטן פלאנעט וואס מען רעדט שוין אזוי לאנג און אזוי סאך. אז מענטשן זאלן איינמאל פאר אלעמאל דארטן אנקומען, לאנדן דארטן, און ווי זיין פלאן איז, ווי אילן מאסק'ס פלאן איז, וועלן מענטשן שוין אפפליען צום מאדים אין די נעקסטע פאר יאר. אקעי דאס איז וואס אנבאלאנגט ספעיס נסיעות, אבער אונז האלט מען דאך דא ביי סעטעלייטס. איז די מעשה מיט סעטעלייטס איז, ווי שוין פריער דערמאנט, אז די הוצאות, די קאסטן, פון קודם בויען א סעט, צוזאמשטעלן א סעטעלייט, און נאכדעם, די געלט וואס ס'קאסט עס ארויפצושיקן אין ספעיס האלטן אין איין פאלן. זיי האלטן אין איין פאלן אויף אזוי ווייט אז מ'שטייט נישט ווייט, אפשר האלט מען שוין כמעט דארטן, אז ס'זאל זיין צוטריטליך, עפארדעבל, פאר אסאך מענטשן. א מענטש דארף זיין כרגע א מיליאנער, נאר א מיליאנער, דאס הייסט נישט קיין ביליאנער, כדי ער זאל קענען זיך לאזן בויען א סעטעלייט און עס ארויפשיקן צו ספעיס. אבער לאמיר קודם צוריק גיין וואו אונז שטיי מיר יעצט, פאר אונז פלי מיר, פאר אונז פלי מיר אפ צו די צוקונפט צום עתיד, אפילו ס'איז די עתיד הקרוב, לאמיר קודם זיין יעצט דא, כאן ועכשיו, וואו שטיי מיר? וואו אונז שטיי מיר יעצט זענען דא זעקס טויזנט סעטעלייטס וואס פליען ארום, רינגלען ארום, קרייזן ארום דעם כדור הארץ, אונזער וועלט, אבער זעכציג פראצענט דערפון זענען טויטע. זענען סעטעלייטס וואס האבן אפגעדינט אדער זענען זיי צובראכן געווארן אדער זיי האבן פשוט געענדיגט זייער לעבנס שפאן, גארנישט האלט זיך פאר אייביג, סעטעלייטס אויך נישט, און זיי האבן זיך אויסגענוצט, אפגעדינט, איינגעשלאפן דעם אייביגן שלאף, און זענען געבליבן ווייטער ארומפליען. און דאס איז, עס איז איינע פון די זאכן, איינע פון די שוועריגקייטן מיט וואס די וועלט גייט זיך דארפן ספראווען, לכאורה, איז איינצושטעלן א געוויסע סיסטעם, א געוויסע ארדענונג. וועגן געזעצן, רעגולאציעס, פארשריפטן, וואס מען טוט, וויאזוי מען האנדלט דארט אין די ספעיס, ס'איז דאך א נייע טעריטאריע, ס'איז א נייע מין מציאות, מען אקופירט דאך ניי, און ס'זענען דא געוויסע חוקים, געוויסע רעגולאציעס צו וואס מען דארף זיך האלטן, אינטערנאציאנאל אנגענומען דורך אלע לענדער, אבער די פארשריפטן וואס זענען דא, די אפמאך וואס איז דורכגעפירט געווארן מיט צענדליגע יאר צוריק, האט נישט אריינגענומען אין האט נישט אריינגענומען אין חשבון די יעצטיגע היכי תמצי, די יעצטיגע מציאות איז במילא זייער זייער אסאך פון די יעצט נישט מען רעדט נישט פון זאכן וואס וועלן אונטערקומען נאר זאכן וואס זענען שוין יעצט דא זענען נאכנישט געדעקט ס'איז נאך נישט דא קיין אפמאכן אויף דעם וויאזוי מען האנדלט און וואס מען טוט אין אזא פאל למשל טאקע מיט דעם, ס'דא טויזענטער טויטע סאטעליטן וואס פליען ארום אין ספעיס. און קיינער ווייסט נישט וואס מען דארף טון, צו די קאמפאני איז בחיוב זיי אראפצוברענגען, איך ווייס נישט, טרעף עפעס א אופן עס אראפצוברענגען, זאל'ס לאזן פליען דארטן, וואס דארף מען טון, וועמענס נכס איז עס? ס'איז הפקר, ס'איז א גאנץ יאר שמיטה, איינמאל ס'שטארבט אפ, וואס איז די מעשה מיט דעם? קיצור, לאמיר אבער אראפלאזן די טויטע סעטעלייטס, לאמיר זיי לאזן רוען אין זייער אייביגע רו, נישט צושטערן די מנוחה חלילה, און לאמיר זיך אומקוקן אויף די לעבעדיגע, צו פֿערציק פראצענט פון די זעקס טויזנט סעטעלייטס, לאמיר אנכאפן א ציפער פון פֿופֿצן זעכצן הונדערט, זענען, מען זאגט, אפערעישאנעל, זיי פונקציאנירן און זיי ארבעטן. וואס טוען זיי? זענען זיי איינגעטיילט אין אפאר קאטעגאריעס, אפאר סוגים פון תפקידים וואס די סעטעלייטס טוען. האלב דערפון ווערן באצייכנט ווי קאמערשעל סעטעלייטס, קאמערציעלע סאטעליטן, און וואס זיי טוען איז, איז די, זיי שטעלן צו קאמיוניקעישאן פאר די וועלט, מען רעדט פון טעלעפאן סערוויס, אינטערנעט, און די נישט אידישע וועלט אויך טעלעוויזיע, דזשי פי עס, למשל די גאנצע זאך פון נעוויגעישאן סיסטעמס איז אויך באזירט און קומט פון ווערט געפירט און קאנטראלירט דורך סעטעלייטס און אזוי ווייטער, קיצור די פשוטע נוצן די צרכים פון פונעם פשוטן מענטש פונעם אלגעמיינעם פאלק, איבער האלב פון בערך האלב פון די סעטעלייטס זענען געווידמעט פאר דעם צוועק. נאכדעם זענען דא דרײַ הונדערט, בערך דרײַ הונדערט און פֿופֿציק, סעטעלייטס וואס באלאנגען צום מיליטער, ס'הייסט זיי דינען מיליטערישע צוועקן, מ'רעדט פון שפיאנאזש, האלטן חשבון וואס טוט זיך ביי יענעם, און זיי טוען אויך די זעלבע צוועקן ווי די אלגעמיינע קאמערשל סעטעלייטס ווי קאמיוניקעישן, נעוויגעישן, אבער זיי שטעלן עס צו ספעציעל פארן מיליטער, ס'הייסט ווי מ'קען זיך פארשטעלן יענע קאמיוניקאציעס פון די מיליטערישע סעטעלייטס זענען אסאך מער פארזיכערט, אז א פרעמדער, א מיליטער פון א צווייט לאנד אדער אפילו א ציווילע בירגער פון דעם לאנד, זאל נישט קענען איינברעכן און אונטערהערן און מיטהאלטן וואס דארטן גייט פאר. איז מיליטערישע סעטעלייטס ווי געזאגט ס'איז דא בערך דרײַ הונדערט פֿופֿציק. און די מאכטפולסטע, ווי מ'קען זיך פארשטעלן, די מאכטפולסטע לענדער, מיט די לענדער מיט די שטארקסטע מיליטערן האבן דארטן סעטעלייטס, ווי למשל אמעריקע, רוסלאנד, טשיינע, פראנקרייך, מדינת ישראל, דייטשלאנד, יאפאן, און נאך אפאר. די דריטע פון די דריי גרעסטע, די דריטע קאטעגאריע פון די דריי גרעסטע קאטעגאריעס פון סעטעלייטס, זענען סיוויל סעטעלייט, ציווילע, ס'איז מען רעדט פון בערך הונדערט דרײַ און דרײַסיק סאטעליטן, און דאס דעקט וועטער מיט ענווייראמענטעל זאכן פון די סביבה, און אויב מאכט זיך א נעטשרעל דיזעסטער, א לאמיר זאגן א קאטאסטראפע, א ריזיגע קאטאסטראפע, אדער א אומגליק, לאמיר זאגן א ריזיגע פייער, א פארפלייצונג, ערד ציטערניש, איז יענע סאטעליטן העלפן ארויס מיטן האלטן חשבון און פאראויס זאגן וואו ס'גייט, און אויס העלפן אויסרעכענען וואס מען זאל טון נעקסט און אזוי ווייטער. ס'דא נאך אפאר קאטעגאריעס פון סעטעלייטס וואס טוען נאך אויפגאבעס, פשוט כאפן בילדער, ס'איז היינט דא סעטעלייט בילדער פון די גאנצע וועלט חוץ די פלעצער וואס די מיליטער פון די באטרעפנדע לענדער פארלאנגט אז מען זאל עס פארשווארצן, מען זאל נישט ווייזן, אבער בדרך כלל איז רובא דרובא פון די וועלט איז שוין געדעקט מיט בילדער, מען קען זען היינט בילדער פון כמעט יעדן פלאץ איבער די וועלט, דאס פארשטייט זיך איז אויכעט א פראדוקט פון די, ס'איז די ארבעט, מעשה ידי אדם, פון די סעטעלייטס. כהיום זענען שוין דא אסאך לענדער, נישט אסאך, א געוויסע סכום פון לענדער וואס האבן סעטעלייטס אין ספעיס. די פינף גרעסטע, דאס הייסט די פינף לענדער וואס האבן די מערסטע סעטעלייטס זענען אמעריקע מיט דרײַצן הונדערט, טשיינע מיט דרײַ הונדערט פֿופֿציק, רוסלאנד מיט הונדערט זיבעציק, ענגלאנד מיט הונדערט דרײַסיק און יאפאן, מיט אַכציק. יעצט ווען ס'קומט צו די ציפערן פון די סעטעלייטס דארף מען כאפן אז דא קומט א מורא'דיגע טויש. קומט א טויש ווייל די צווישן אין די יארצענט, די יארצענדליג די דעקעיד פון תש"ע ביז תש"פ פון טו טויזנט און טען ביז טו טויזנט און טווענטי זענען בערך צוויי און א האלב טויזנט סעטעלייטס ארויפגעשיקט געווארן צו ספעיס. די יעצטיגע שאצונגען זאגן אז אין די יעצטיגן יארצענדליג, די יעצטיגע דעקעיד, ס'הייסט פון תש פ ביז תש צ, פון צוואַנציק צוואַנציק ביז צוואַנציק דרײַסיק, גייען ארויפגעשיקט ווערן לכל הפחות צען טויזנט נייע סעטעלייטס, און דאס איז זייער קאנסערוואטיוו געשאצט, ס'הייסט זייער זייער פארזיכטיג, ס'איז זייער מעגליך אז די ציפער גייט זיין מער, און בכל מקרה איז הכל מודים אז אין די נעקסטע צוואַנציק יאר, צו וויפיל? גייען מיר זיך טרעפן מיט צענדליגער טויזנטער סעטעלייטס און די אמעריקאנער מומחים און מומחים אין די אמעריקאנער רעגירונג שאצן אז ביזן יאר צוואַנציק פֿערציק, ס'הייסט אין בערך צוואַנציק יאר ארום, גייען מיר זיך מעגליך טרעפן מיט אזויפיל ווי הונדערט טויזנט סעטעלייטס אין ספעיס. און דאס איז נישט קיין חלום, ס'איז נישט קיין שאצונג און ס'קומט אויך נישט, אין אנדערע ווערטער, די סיבה, די טרייב קראפט וואס שטופט צו ארויפשיקן נאך סעטעלייטס איז נישט נאר די געברויך, ס'איז נישט נאר די פאקט אז קאמיוניקאציע ווערט אלץ מער און מער סאפיסטיקירט, און אויך נישט אז אלץ מער און מער תחומים פון לעבן גייען אריבער צו די וועלט פונעם אינטערנעט פון קאמיוניקעישן וואס ווערט אנגעפירט ווי געזאגט וואס ווערט זיכער ארויסגעהאלפן א גרויסע חלק פון די סעטעלייטס מ'רעדט פון סעטעלייטס וואס ווערן ארויפגעשיקט אפילו אפשר פאר שוואוילטאג אדער נישט ווייט פון שוואוילטאג, און פשוט ווייל די הוצאות, די קאסטן, פון פראדוצירן א סעטעלייט און עס ארויפשיקן אויבן, זענען מורא'דיג מורא'דיג געפאלן, און זיי גאלאפירן נאך אלץ שטארק שטארק בארג אראפ. לאמיר עס אילוסטרירן. אונז גיימיר צוריק מיט א בערך פֿערציק יאר, נײַנצן איין און אַכציק, תש מ א. האט אפגעקאסט דעמאלט, נאסא, די אמעריקאנער ספעיס אגענטור, האט געדארפט צאלן דעמאלטס פאר יעדע קילא פון וואס ס'זאל נאר נישט זיין וואס איז ארויפגעשיקט געווארן אין ספעיס, א קילא איז בערך אביסל מער ווי צוויי פונט, האט געקאסט איבער פֿינף און אַכציק טויזנט דאלער. דאס הייסט לאמיר זאגן ווען א ספעיס שאטל, וואס דאס איז געווען די דורכשניטליכע וואג פון א ספעיס שאטל, האט געוואויגן בערך צוויי מיליאן, קילאגראם, ס'איז א קארגע פֿיר און א האלב מיליאן פונט. רעדט מען דא פון משונה'דיגע אויסטערלישע ציפערן, משונה'דיגע סכומים געלט, וואס עס וואלט וואס איז אפילו געווען א משא א פינאנציעלע לאסט פאר אזא פינאנציעלע סופער פאוער ווי די פאראייניגטע שטאטן. אקעי, סאו נאסא און אנדערע וואס זענען שפעטער נאכגעקומען האבן געארבעט און ארבעטן נאך אלץ צו אראפברענגען די קאסטן, צו שניידן די הוצאות, ס'זאל נישט דארפן מ'זאל נישט דארפן אויסגעבן אזוי סאך געלט פאר דעם, און אגב דאס איז איינע פון די זייטיגע בענעפיטס וואס מען האט פון נאסא און אנדערע ספעיס אגענטורן אז די ציל וואס זיי האבן פאר זיך וואס זענען מורא'דיגע גראנדיעזע אונטערנעמונגען צווינגען זיי אויפצוקומען מיט פארשידענע זאכן וואס ברענגען סוף כל סוף נוצן פאר סתם מענטשן אויכעט פאר די וועלט למשל אין אזא פאל צו טרעפן א אופן וויאזוי צו מאכן פליען. פארן, פליען זאלן קאסטן ביליגער, סוף כל סוף זייער אסאך פון די פאטענטן פון די המצאות ווערן צוריק געשיקט, ווערן צוריק געגעבן פארן עולם, און די עולם אינקארפערט עס אין די געווענטליכע טרעוול, אין קארס און אין עראפלעינס און אזוי ווייטער. עכ"פ איז נאסא האט געארבעט אין די יארן דערויף צו מאכן די זאך ביליגער, מער צוגענגליך, און מיט א קארגע פֿופֿצן יאר שפעטער אין תשנ"ה האט מען שוין געהאלטן ביי בערך זיבן און צוואַנציק טויזנט דאלער פאר יעדן קילא וואס האט געדארפט אפגעשיקט ווערן קיין קיין ספעיס, נאכדעם וואס אילאן מאסק האט האט ארויסגעשיקט זיין ערשטן ספעיס שאטל, זיין קאמפאני ספעיס עקס ווי פריער דערמאנט האט ארויסגעשיקט א ראקעט קיין ספעיס אין צוויי טויזנט זעקס, אין תשס"ו, האט ער שוין באוויזן, האט מאסק באוויזן אראפצוברענגען די קאסטן ביז בערך צען טויזנט דאלער, כהיום האלט מען אז פאר יעדן קילא וואס מען שיקט אפ קיין ספעיס קאסט עס צוויי טויזנט דאלער, ס'איז אום דאס איז בערך צוויי און פֿערציק מאל ביליגער ווי ס'איז געווען מיט בערך פֿערציק יאר צוריק. און מען ארבעט אבער נאך ווייטער. נאסא זאגט יעצט אז ביי אין א קארגע צוואנציג יאר ארום וועט די קאסטן שוין זיין אונטער טויזנט דאלער. און געדענקטס אז דא רעדט מען פון א ספעיס שאטל. א סעטעלייט איז סאך קלענער און אויכעט ביליגער צו בויען. איז במילא איז האלט מען ביים מצב מען אנגעקומען צו א מצב אז ס'איז אזוי עפארדעבל, אזוי צוגענגליך, אז אפילו זימבאבווע וואס איז איינע פון די ארעמסטע לענדער אין די וועלט זענען אזוי ארעם און זייער וואלוטע איז אזוי ווערטלאז אז זיי נוצן היינט אנדערע וואלוטע, וואלוטעס פון אנדערע לענדער ווייל זייער אייגענע געלט איז גארנישט ווערד. אפילו אזא לאנד האט אויך בדעה ארויפצושיקן אן אייגענע סעטעלייט ביים סוף פונעם יעצטיגן יארצענדליג, ס'הייסט ערגעץ ווען אין די סביבה פון תש"צ. איז בקיצור די. די ענין, די סוגיא, די נושא פון סעטעלייטס איז דורכגעגאנגען, אדער בעסער געזאגט האלט נאך אלץ אינמיטן דורכגיין די זעלבע רעוואלוציע ווי די וועלט פון קאמפיוטערס. קאמפיוטערס ווען זיי האבן זיך אנגעהויבן מיט צענדליגע יארן צוריק האט מען גערעדט פון, כ'מיין ס'איז שווער צו זאגן אפילו א גרויסע קלאץ, ס'איז געווען גרעסער ווי א גרויסע קלאץ, ס'איז געווען א מאשין, א פראיעקט וואס האט אויפגענומען צימערן, א ריזיגע צימער. היינט צוטאגס איז א קאמפיוטער פיצל. מענטשן האבן עס אין טאש, און ס'איז נאך קלענער ווי דעם אויך, מ'רעדט דער געווענטליכע קאמפיוטער איז ממש קליין, מ'האלט עס אין די האנט. ס'איז אזוי סיי מיט די גרויס דערפון, די סייז, און אויכעט מיט די פרייזן. די זעלבע זאך איז געשען און געשענט מיט די וועלט פון סעטעלייטס, וואס פון. ביז נישט אזוי לאנג צוריק ווען א סעטעלייט איז געווען אזוי גרויס ווי א גרויסן טראק און האט אפגעקאסט שווערע מיליאנען, האלט מען היינט שוין ביי סעטעלייטס וואס זענען קליין. וואס הייסט קליין? מדינת ישראל האט נישט לאנג צוריק ארויפגעשיקט דריי סעטעלייטס וואס יעדע איינס פון זיי איז געווען בערך אזוי גרויס ווי א שיך א שו באקס, א קעסטל אזא באקסל וואס מען לייגט אריין שיך, און ס'האט געקאסט בסך הכל אפאר מיליאן דאלער. דאס הייסט מען האלט בערך ביי א מצב. וואס א מיליאנער וועט זיך קענען ערלויבן צו לאזן בויען און ארויפשיקן א סעטעלייט. און לאמיר געדענקן דא אז איבער די וועלט, די גאנצע וועלט, זענען דא בערך צוויי און פֿופֿציק מיליאן מיליאנערן. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער אז א סעטעלייט קען ווערן אזא מין פראדוקט, אזא לוקסוס ווי א יאכט, ווי א לוקסוריעזע שיפל וואס מען האלט אין וואסער. יעדער איינער וואס האט אפאר דאלער וועט זיך עס קענען ערלויבן. יא, דארף מען זיך אנפאנגן צוגרייטן פארן מציאות אז די יעצטיגע שמועסן וועגן די זומער הייזער אין די קעטסקילס, אדער כווייס וועגן די און די מאדעל קאר, אדער וועגן די מוראדיגע ריעל עסטעיט טרענזעקשן וואס איך האב אדער גיי מאכן גייט מען אנפאנגן שמועסן, מגייט אנפאנגן הערן שמועסן וועגן סעטעלייטס, וואס מאכט מיין סעטעלייט, וועלכע מאדעל סעטעלייט האב איך און וועלכע האסטו, און ווען ווי לאנג איז מיין ליס און ווי לאנג גייט עס אנהאלטן ווי לאנג גייט מיינס לעבן ס'איז אזא מין, ס'האט די עקן דערפון האבן מיינע אינישעלס יא מיין סעטעלייט האט אויפגעקריצט אונטן גאנץ אונטן דאס הייסט אז טאמער קוקט מען מיט א טעלעסקאופ קען מען זעהן שטייט פי דזשי מיינע אינישעלס יא איך האב נישט געצאלט קיין סך דערפאר כ'האב געטראפן עפעס איינער אין אינדיע וואס האט מיר עס צוגעשטעלט. דו זעסט, אונז זעמיר נישט אזוי ווייט פון אזא מציאות. און דער אמת איז אז גרויסע קאמפאניס פון די וועלט, מען רעדט נישט נאר פון ספעיס עקס, נאר אפילו עמעזאן און אנדערע אזעלכע גרויסע קאמפאניס ארבעטן שוין יעצט אויף פלענער ארויפצושיקן זייערע אייגענע נישט סעטעלייטס נאר סעטעלייט קאלאניס, גאנצע קלאסטערס, גרופעס פון סעטעלייטס וואס גייען זיין זייער אייגנטום און זיי גייען דארטן צושטעלן פארשידענע סערוויסעס וואס זיי טוען שוין יעצט נאר פארבעסערן, פאר דעם וועלן זיי עס טון דעמאלטס, און אויך פארשידענע נייע זאכן, פארשידענע באדינונגען וואס זיי גייען דורכדעם קענען צושטעלן, פארקויפן, פאר די מענטשהייט. און יענע סעטעלייטס וועלן טאקע זיין סך נידריגער, סך נאנטער צו דער ערד ווי די יעצטיגע. יעצט אין דורכשניט שוועבן די סעטעלייטס, דרייען זיך ארום די וועלט ביי א הויעך ערגעץ וואו פון. הונדערט זעקס און אַכציק מייל ביז דרײַ הונדערט און צוויי און פֿערציק מייל בערך אין יענעם שטח פון דעם ספעיס דרייען זיי זיך ארום. די קומעדיגע דור סעטעלייטס רעדט מען זאלן זיין בערך הונדערט קילאמעטער, ס'איז בערך צוויי און זעכציק מייל, העכער דער ערד. איז ווי געזאגט רעדן מיר אונז דא אז ביז די נעקסטע צוואַנציק יאר, אזוי שאצן די מומחים פון די אמעריקאנער רעגירונג, אז ביז די נעקסטע צוואַנציק יאר וועמיר האבן אין ספעיס ארום הונדערט טויזנט, אזעלכע סעטעלייטס וואס גייען נישט סתם שוועבן אויבן נאר זיי גייען ממש באדעקן, זיי גייען באדעקן אונזער וועלט אונזער כדור הארץ פון ארום און ארום, און נישט פון אזא הויעך, אקעי צוויי און זעכציק מייל איז איז זייער הויעך, כ'מיין דער דורכשניטליכער פליגער פליט אפאר מייל הויעך אינגאנצן און יא קוים וואס מען זעט עס, אבער מען רעדט אויך נישט סתם פון איין סעטעלייט פון איין עראפלאן פון איין פינטל, מען רעדט אז די גאנצע זאך פון ארום און ארום גייט זיין פול מיט סעטעלייטס. וואס גייען צושטעלן, ס'איז שווער זיך אפילו פארצושטעלן, ס'איז שווער צו זען וואס מען גייט אלס האבן דערפון, אבער סתם אויף די ערשטע מושכל ראשון וואס קומט אויפן געדאנק איז אז ס'גייט זיין קאמיוניקעישאן סערוויס, כל מיני אלע סארטן פון קאמיוניקאציע וואס ווערן יעצט צוגעשטעלט דורך סעטעלייטס וועלן זיין מורא'דיג שנעל, ממש ווי מען זאגט. כהרף עין'דיג שנעל אינסטענט און איבעראל אויף די גאנצע וועלט ס'וועט נישט זיין קיין פלאץ ווי מ'וועט נישט קענען קאמיוניקעיטן ווי ס'וועט נישט ארבעטן קיין סעלפאונס אדער וואו ס'וועט נישט האבן קיין אינטערנעט דאס זענען ממש מ'זאגט אויף די די ערשטע זאכן וואס קומען אויפן געדאנק פאר מ'גייט ווייטער וואס נאך ס'וועט אלץ צושטעלן וואס נאך מ'קען אלץ טון מיט אזא מין היכי תמצא באשר הוא שם יעצט איז שוין אויך דא א זייער א גרויסע חלק. פון די זייער אסאך תחומים פון די וועלט, זאכן וואס אויף וואס מ'וואלט זיך אפילו במושכל ראשון נישט פארגעשטעלט, ווערן קאנטראלירט דורך דורכ'ן אינטערנעט. מ'רעדט איז, די אינטערנעט איז היינט די רוקן ביין פון ביזנעס, פון די מעדיצינישע וועלט, פון אינפראסטרוקטור, כ'מיין פון וואסער, עלעקטעריזיטי, פונעם מיליטער, ס'איז אלעס שטייט אויפ'ן שטייט אויפ'ן אינטערנעט מיינט מען במלוא מובן המילה, אז טאמער די אינטערנעט ווערט אויסגעשאלטערט, ס'איז שווער, איינער האט אמאל געמאכט א חשבון, כ'געדענק נישט אויסעווענדיג, אז מ'קען זיך פארשטעלן היכי תמצא מציאות אין די בעתיד הקרוב, דאס הייסט אין די נישט ווייטע צוקונפט, ווען מ'וועט אלץ מער און מער זיין אנגעוויזן אויפן אינטערנעט, אז ביזנעס זאלן אפערעיטן און זאכן זאלן לויפן, מ'זאל קענען שיקן זאכן פון דא אויף אהין, אימפארט עקספארט, און אפילו אין א לאנד אליין ברענגען זאכן, סחורה, עסן. וואס עס זאל נישט זיין, פון סיי וועלכן פלאץ צו סיי וועלכן אנדערע פלאץ, זאל עס זיין אויף אזוי ווייט אנגעוויזן אינעם אינטערנעט, אז טאמער זאל עס צוגעמאכט ווערן, יא, עמיצער וועט זיך נעמען די מי איך שיהיה און אפשטעלן דעם אינטערנעט, וועט נישט נעמען קיין לאנגע צייט ווילאנג עס וועט ווערן א הונגער, ממש אזוי. דאס הייסט, עס איז אביסל גרינגער זיך שוין יעצט פארצושטעלן, ווייל אונז זעהן מיר, אונז זעהן מיר יעצט אויכעט אז, אז עס איז דא א יוקר, עס איז דא א מאנגל, און פרייזן זענען זייער ארויף אויף פארשידענע פראדוקטן און נישט וועגן ס'איז נישט דא, נישט ווייל ס'איז נישט דא צו באקומען, מ'רעדט פון האלץ, אייזן, א גאנצע רייע מיט פראדוקטן, קארס, וואס איז יעצט שווער צו באקומען און נישט ווייל ס'איז נישט דא, נאר פשוט ווייל די... נישט אלעס, אבער א חלק פון זיי איז נאר וועגן דעם, ווייל די. די טראגן און ברענגען, די לאגיסטיקס דערפון, זענען ערגעץ, האבן ערגעץ אינמיטן געליטן א שאדן, זענען ערגעץ האבן. אפגעשטעלט געווארן א דאנק קאראנא, סא עס איז א גאנצע טשעין ריעקשאן, א קייט רעאקציע וואס הייבט זיך אן, וועגן קאראנא איז געווען דאס, און וועגן דאס איז געווען יענץ, און נאכדעם איז געקומען דאס, ווילאנג מען ענדיגט זיך מיט דעם אז יענע און יענע פראדוקט וואס איז דא צו באקומען בשפע אין יענע עק וועלט, איז דא וועגן דעם א מאנגל ערגעצאנדערש, אפילו עס איז דא בשפע, און אפילו אונז האמער עראפלאנען, אונז האמער שיפן, און אונז האמער קאנטעינערס, און אונז האמער באנען, אונז האמער אלעס, אבער פשוט די סיסטעם איז אזוי מין געווארן אויסגעשטעלט אויף א געוויסן אופן ווי ס'לויפט כמעט אטאמאטיש אז ווען די מינדעסטע די מינדעסטע דיסטורבענס און די זאך ווערט צושאקעלט ערגעץ אינמיטן ווערט די גאנצע זאך פארקריפלט. עס איז אסאך גרינגער זיך פארצושטעלן ווען אלעס לעבט אויפן אויפן אינטערנעט, דאס הייסט א מענטש אליין קען נישט קיין סאך טוהן דא, אלעס איז אטאמאטיש אין די ביים שורש ביים מקור קומט עס פונעם אינטערנעט און אויב די אינטערנעט זאל אפגעשטעלט ווערן וועט זיין ממש ווי מ'זאגט א דיזעסטער, און ווער רעדט נאך וועגן די פארמעסטן וואס אונז, אונז היימישע אידן וועלן האבן, מיט א מציאות ווי אינטערנעט איז נישט קיין זאך וואס מען האט ביי זיך און מען דארף קאנעקטן און מען דארף האבן סערוויס, נאר ס'איז א זאך וואס איז דא אין די לופט, ס'איז איבעראל דא, ס'איז איבעראל דא אין יעדן מכשיר. יעדע עלעקטראנישע מכשיר, מיט מכשיר מיינט מען די די פרידזשידער און די אויוון, מיט די עירקאנדישן, מיט וואס דו ווילסט נאר, וואס מ'וויל נאר טראכטן, גייט זיין אויסגעשטעלט, גייט קענען, גייט זיין א בית קיבול פאר אינטערנעט, גייט זיין מחובר צום אינטערנעט לכתחילה. אוהא, דאס גייט זיין א טשעלענדזש. עס גייט זיין א פארמעסט. יא, ס'איז טאקע, ס'איז טאקע ברור אז דער אייבערשטער וואס שיקט די נסיון, וואס שיקט דעם פארמעסט, וועט אויכעט שיקן אן אופן ווי אזוי אונז זאל מיר זיך קענען אן עצה געבן דערמיט, אויב מ'זאל נאר וועלן. אבער א פארמעסט וועט עס זיין, על כל פנים לויט אונזערע השגות יעצט ווי אונז שטיי מיר יעצט, זעט עס אויס צו זיין א עכטע טשאלנטש, נישט פשוט. אבער די אלגעמיינע וועלט האט אויך פאר זיך א פשוטע טעכנישע פראבלעם, כ'דערמאנט, איך האב עס דערמאנט פריער, אז ס'זענען דא זייער ווייניג געזעצן, פארשריפטן, וואס דיקטירן וויאזוי מ'פירט זיך אויף דארטן, און מיט אזא מין היכי תמצא איז. ס'איז דא א געוויסע טריטי, א אפמאך, אינטערנאציאנאלע אפמאך, וואס קומט נאך פון פון תשכ ז, יא, מיט יארן צוריק, ווען די ספעיס תקופה האט זיך אנגעהויבן, ס'איז נאך געווען אין די ווינדלען, און דעמאלטס האט מען, איז איינגעשטעלט געווארן געוויסע געזעצן, אינטערנאציאנאלע געזעצן, צו וואס יעדע לאנד נארמאל האלט זיך. אבער דאס איז עס. פון דארטן און ווייטער האט יעדע לאנד פאר זיך אליין געמאכט זיינע אייגענע פארשריפטן, זיינע אייגענע געזעצן וויאזוי. מען פירט זיך אויף אין ספעיס, וואס איך בין מחיוב, וועם איך בין שולדיג, און וועמענס טעריטאריע איז עס. אבער די אלע געזעצן וואס מען האט דערווייל געמאכט, האבן נישט גענומען אין חשבון א היכי תמצי ווי יעצט. מען האט נישט גענומען אין חשבון א מציאות ווען מען רעדט פון צענדליגער טויז, ווער רעדט שוין פון הונדערט טויזנט סעטעלייטס וואס זענען צוגענגליך אפילו, פאר סתם מענטשן, און ס'איז נישט דא קיין, ס'איז נישט דא קיין כללים אויף דעם, ס'דערמאנט אביסל, כ'מיין להבדיל אלף אלפי הבדלות, אין הלכתא למשיחא, הלכות פון פון קרבנות פון עבודה פון בנין בית המקדש, אקעי די רמב ם האט יא מסדר געווען די הלכות, הלכתא למשיחא, אבער אין שולחן ערוך איז עס נישט דא, כ'מיין סתם טאקע איינע פון די עיקרים טאקע פונעם רמב ם איז אחכה לו בכל יום שיבוא, אונז האף מיר יעדן טאג אויף די גאולה, אבער דעמאלטס האט נישט אויסגעזען ווי ס'גייט זיין נוגע למעשה און דער שולחן ערוך האט אראפגעשריבן די הלכות וואס נוגע יעדן טאג פאר יעדן איד אזוי ווי מ'שטייט און גייט. בקיצור, אונז האמיר געהאט דעם רמב ם וואס האט אונז יא מסדר געווען די הלכות, הלכות מלכים, הלכות עבודה, הלכות אלע זאכן, אלע זאכן וואס זענען בכלל אין הלכתא למשיחא, אבער להבדיל די גוי'שע וועלט האט נישט געהאט קיין רמב ם, און על כל פנים נישט פאר די סוגיא, נישט פאר די נושא פון פון סעטעלייטס, נישט פאר די וואכענדיגע און פשוט'ע נושא ווי סעטעלייטס, און יעצט שטייט מען שוין דארטן ביי די מציאות, מען האלט שוין דארטן, און כדי אלע לענדער פון די וועלט זאלן זיך צאמנעמען און מסכים זיין אויף א סעט פון חוקים וואס זאל יעדן מחייב זיין, אז יעדער זאל זיך צושטעלן כ'מיין ס'איז א ריזן פראיעקט וואס ס'שווער צו זען ס'זאל אזוי שנעל ווערן מסודר. נאכאמאל, דעמאלטס אין די זעכציגער יארן ווען מ'האט געמאכט יענע אינטערנאציאנאלן אפמאך, יענעם טריטי, איז געווען זייער א באגרעניצטע זאך, ס'איז געווען נוגע נאר אויף וועמען, אמעריקע און רוסלאנד, און הלוואי אנדערע האבן געטראכט זיי זאלן אויך אנקומען אהין, אפילו אמעריקע און רוסלאנד איז געווען אויף אזא באגרעניצטע און באשיידענע פארנעם, און זיך יעצט אוועקשטעלן ווען מען האלט שוין אינעם מציאות, מען שטייט שוין מיט אנדערטהאלבן פיס אין יענע רעאליטעט, איז שוין גאר א צווייטע זאך. מענטשן האבן שוין זייערע נגיעות מיט זייערע חשבונות, און מען רעדט פון צוזאמנעמען א וועלט וואס איז אזוי אויך צעשפליטערט מיט אזויפיל קעגנזייטיגע מיינונגען און חשבונות. גיי פארשטיי, גיי ווייס וויאזוי דאס וועט געשען. און די ערשטע דאגה וואס קומט אויף וואס מומחים ברענגען אויף איז אז מיט אזא גרויסן סכום פון סעטעלייטס אין די לופט, בפרט נאך פון מען רעדט פון די סכום גייט דאך נאר ווערן גרעסער, ס'גייט נישט ווערן קלענער, ווייל ביי ווי אונז שטיי מיר יעצט איז די סעטעלייטס וואס שטארבן אפ, לעבן אפ אדער ווערן צובראכן, בלייבן דארטן, זיי בלייבן ווייטער ארום ארום לויפן ארום די וועלט, ארום קרייזן ארום דעם כדור הארץ, און מילא די טשענסעס אז ס'זאל געשען עקסידענטס, צאמשטויסן, זענען זייער גרויס, און אונז ווייסט מען דאך, ס'איז דאך א אלטע כלל דאס אז ווען ס'געשענט אן עקסידענט, און זאכן ווען ס'געשענט א עקסידענט חלילה אויפן הייוועי איז איז דא די פאליציי וואס שטעלט און פארמאכט יענעם לעין אדער פארמאכט מען די הייוועי אינגאנצן ווייל טאמער קארס בלייבן ווייטער פליען קען קומען א טשעין ריעקשאן עקסידענטס על גבי עקסידענטס ובן בנו של אותו עקסידענט און אין ספעיס אויבן איז נישט דא קיין סטאפ ברעיק, מען קען נישט געבן א שטעל אפ א סעטעלייט, ס'געשענט א עקסידענט קען עס זייער גרינג און שנעל ברענגען א גאנצע קייט פון אזעלכע צוזאמשטויסן, און ס'איז נישט אזוי אפגעפרעגט אז די קאמיוניקאציע אויף די וועלט זאל זיך אפשטעלן אדער ערנסט געשעדיגט ווערן, און מיט אזא מין מציאות ווי אונז זעמיר שוין יעצט. שוין אפגערעדט וויאזוי ווי אונז וועט מען זיין דעמאלטס מיט כ'ווייס נישט וויפיל, צען יאר ארום, צוואנציג יאר ארום, צו ווייניגער צו מער, ווען אלעס וועט זיצן אויפן אינטערנעט, ס'וועט די אינטערנעט וועט זיין די רוקן ביין פון פון גאנצע אינדוסטריס, פון גאנצע חלקים פונעם לעבן, אויב יענץ זאל געשעדיגט ווערן, שוין אפגערעדט פון צושטערט ווערן, ס'איז שווער זיך, ס'איז שווער מצייר צו זיין, ס'איז שווער צו שילדערן וואסערע ממש קאטאסטראפע ס'וועט זיין. וואסערע וויאזוי ס'וועט זיך אפרופן אויף דער וועלט. אפשר עמיר זיך טרעפן מיט א יום שכולו שבת. דער עולם וועט זיך אראפזעצן מיט דעם גרעסטן מאס רואיגקייט און נישט ארבעטן ווייל ס'וועט נישט זיין וואס צו טון, פאר וועמען צו טון. ס'וועט זיין א שנת השמיטה, א אייביגע שנת השמיטה. סאו אונז האלט מען דאך יעצט טאקע דא, מענינא דיומא, קרבה שנת השבע, ס'קומט שמיטה, תשפ ב, ס'גייט זיין א שמיטה יאר. און איך וויל געבן די געלעגנהייט, איך געב די געלעגנהייט פארן חשוב'ן עולם צו ווערן שותפים מיט מיר און מקיים זיין די מצוה פון שמיטה, אליין מקיים זיין. כ'מיין שטיצן אנדערע אידן וואס האלטן שמיטה איז מורא'דיג חשוב, און איך בין נישט אין הימל, איך ווייס נישט וואס איז חשוב'ער, אבער איך רעד פון א אנדערע זאך, פון אליין מקיים זיין די מצוה פון שמיטה. דורכן קויפן א בוים, איך האב געקויפט א פעלד, געקויפט א פעלד פון א איד וואס איז א שומר שמיטה, דאס הייסט איך קען נישט זאגן איך בין אים מזכה מיט די מצוה ווייל ער היט שמיטה סייווי, מיט מיר אדער אן מיר, אבער דא האב איך געוואלט אליין קענען מקיים זיין די מצוה האב איך געקויפט פון אים א פעלד פארן יאר, פארן שמיטה יאר, אלס א קנין גמור, פאר דעם גאנצן יאר פונעם שמיטה איז עס מיינס, און דאס הייסט אז די, ס'איז א פעלד פון פרוכט ביימער, עפל ביימער. און דו אז איך בין עס מפקיר בין איך מקיי בין איך מקיים די מצוה, און איך געב די געלעגנהייט פארן עולם צו ווערן שותפים מיט מיר און קויפן א בוים, מ'קען קויפן א בוים צו אפאר ביימער, די פרייז איז הונדערט פֿינף און זיבעציק דאלער, און מ'איז קונה דעם בוים, די קנין מיט די שטר איז אויסגעארבעט געווארן דורך ר' שלמה יוסף יוזעפאוויטש שליט"א, און מ'רעדט פון א קנין גמור, קנין גמור, מ'איז מקיים די מצוה שמיטה, געהעריג לויט די הלכה. און דאס איז נישט קיין שיעור הלכה און איך בין נישט קיין מגיד שיעור. איז הנוגע לענינינו איז אז ס'איז אויסגעארבעט געווארן אז די קנין איז א קנין און דער וואס קויפט איז עס קונה און די בוים איז דיינס, די בוים צו ביימער איז זיינס, לאמיך רעדן פון זיך אליין אז די פעלד וועט זיין מיינס און איך וועל בעזרת השם מקיים זיין די מצוה פון שמיטה. ווער ס'וויל ווערן א שותף מיט מיר קען שיקן אן אימעיל צו על רגל אחת עט דזשימעיל דאט קאם, al regelachs עט דזשימעיל דאט קאם אדער א טעקסט מעסעדזש צו אייט פֿור פֿייוו, פֿור סעווען פֿייוו, אייט אייט טו טרי, אייט פֿור פֿייוו, פֿור סעווען פֿייוו, אייט אייט טו טרי. הלכה'דיגע שאלה וואס למשל אסאך מענטשן האבן געפרעגט צו מען מעג עס קויפן פון מעשר געלט, איך קען נישט פסק'נען איך בין נישט קיין דיין, יעדער זאל פרעגן די מורה הוראה וועם מען פרעגט אלע זיינע שאלות. וצויתי את ברכתי ברכה און הצלחה.